אויב ס'איז נישט דא קיין need, ס'איז נישט דא קיין demand, קען מען באשאפן? דאס איז די טאפיק פונעם היינטיגן פאדקעסט. אין פאדקעסט נאמבער אַכצן, אונטערן קעפל בי ארידזשינעל, האמער גערעדט איבער די אלטע מחלה פון קאפיען א צווייטנס איידיע. און אונזער מעסעדזש איז געווען, פארוואס מאכסטו נאך יענעמס? זיי ארידזשינעל, קום אויף מיט עפעס ניי. די טאפיק האט אויפגעעפנט א קאנווערסעישאן ביי זייער אסאך פון אונזערע ליסענערס וואס זענען אינוואלווד אין ארגאניזעישאנס און ביזנעסער, ס'איז געווען וואס האבן געפרעגט, אויב איך זע אז יעדע ארגאניזעישאן פארקויפט א געוויסע ספאנסערשיפ, מיינט עס אז יענץ איז מצליח, און פארוואס זאל איך טרייען אויפצוקומען מיט עפעס ניי? גראדע אין יענעם פאדקעסט האמיר אויסגעשמועסט אז זייער אסאך מאל ווען מען זעט עפעס ארבעט איבעראל, מיינט עס אז דאס איז די דרך המלך, די וועג איז מצליח, אבער מען דארף נאך אלץ וויסן וויאזוי עס צו פעקעדשן, ס'זאל זיין פריש, און נישט סתם קאפי פעיסט פון א צווייטנס איידיע. אבער אונזער היינטיגע שמועס רעדט צו די וואס זענען יא גרייט ארויסצוקריכן פון די באקס. און זיי טראכטן עפעס יוניק און ניי פאר זיי טוען עס, איז כדאי צו סטאדיען דעם היינטיגן טאפיק. אויב ס'איז נישט דא קיין ניד, ס'איז נישט דא קיין דימענד, קען איך באשאפן? וואס מיינט באשאפן א ניד? ס'איז דא א ניד וואס קומט פון הימל, ס'איז נישט מען מעיד. איין טאג איז דא איבער גענוג הענד סענעטייזערס אין סטאר, און ס'איז נישט דא קיין ניד דערפאר, ס'איז א לאקזשערי, קיינער איז נישט גרייט צו צאלן פאר פיורעל מער ווי א דאלער צוויי. איין וואך שפעטער קאסט עס א הון תועפות און מיט דעם אלעם איז נישט דא גענוג דערפון. דאס איז אן עקזעמפל פון א need וואס דער אייבירשטער האט באשאפן, און נישט קיין מארקעטינג קאמפאני האט עס קריעיטעד. יא, ס'איז דא אמאל ווען א need ווערט געבוירן מן השמים, אבער אונז רעדן מיר פון א need וואס א מארקעטינג קאמפאני באשאפט. א גוט עקזעמפל אויף דעם איז, א חתונה דיימאנט רינג. די דיימאנט רינג וואס יעדע חתן געט פאר די כלה סיי ביי אונז און להבדיל אין די גאנצע גוי'שע וועלט איז א מולטי ביליאן דאלער אינדעסטרי. יעדער פארשטייט אז מ'מוז עס האבן. א מענטש מאכט חתונה דארף ער האבן א דיימאנט רינג. אדרבה כאפ א בליק ביי אונזער עולם אליין ווי מען טרייט אין די לעצטערע יארן צו טוישן די סטענדערט, געב א קוק ווי שווער ס'איז פאר מענטשן זיך פארצושטעלן א חתונה אן קיין עכטע דיימאנט רינג. ס'איז א גאנצע מלחמה. פרעג מענטשן העסטו זען אז למעשה איז א דיימענד רינג מורא'דיג א יוניק שטיין וואס מען טרעפט זייער זעלטן, און אין די גוי'שע גאס איז אנגענומען אז פונקט ווי א דיימענד רינג האלט זיך אויף אייביג, ס'איז נישט ווי געלט וואס ווערט אפגעוועטשט, ס'האלט זיך אייביג גוט, אזוי וועט די קשר נישואין זיך אויך האלטן אויף אייביג, אבער איין מינוט, אפשר איז עס סתם אבי א שטיין? א שטיין וואס א מארקעטינג עידזשענסי האט באשאפן דערפון די גרעסטע ניעד אין די היסטערי. אימעדזשין אז א מארקעטינג קאמפאני ברעינוואשט הונדערטער מיליאנען מענטשן פון פארשידענע קולטשורס צו ספענדן טויזענטער דאלער אויף א שטיין וואס האט נישט קיין שום ספעשל שוויות בכלל. אימעדזשין אז א מארקעטינג קאמפאני זאל קענען טרענספארמען דעם שטיין אין א חפצא וואס גייט געקניפט און געבינדן מיט איינע פון די חשוב'סטע זאכן אין א מענטש'ס לעבן, אויף אזוי ווייט אז ביי אונז אידן זענען גאר דא וואס זאגן אז ס'א אוראלטע מנהג ישראל וואס מענטשן פילן אז מ'טאר אפילו נישט משנה זיין דערפון. איז דען מעגליך אז א מארקעטינג קאמפעני זאל קענען קאנווינסן מענטשן אז מען מוז ספענדן צוויי חדשים וועידזשעס אויף א דיימאנד רינג ביי שידוך? דאס איז די אנגענומענע נאמבער אין די גוישע וועלט. יא, קיינער גלייבט נישט אז א דיימאנד איז געווארן אן ארטיקל הערשט פֿינף און זיבעציק יאר צוריק. און ווער האט באשאפן די ניד? א מארקעטינג עידזשענסי פאר זייער קלייענט, א דזשולערי קאמפעני מיטן נאמען די ביערס. לאמיר נישט אריינגיין אין קיין לאנגע היסטערי אבער בערך צוויי הונדערט יאר צוריק האט מען אנטדעקט ריזיגע גריבער פון דיימאנדס אין סאוט אפריקע און אנדערע לאקעישאנס און זייט דעמאלטס איז א דיימאנד געווארן אויס יוניק שטיין. אלעס ארבעט דאך מיט סופליי און דימענד, אויב די סופליי איז געווארן זייער אסאך, אטאמאטיש איז די פרייז געפאלן מורא'דיג שטארק און דורכאויס די יארן האבן די דיימאנד קאמפאני זיך דערזען א ערנסטע קרייסיס, סאו מיט ארום פֿינף און זיבעציק יאר צוריק האבן זיי געטון צוויי זאכן, איינס, זיי האבן געהיידזשעקט די אלע גריבער, זיי האבן עס פשוט און פראסט אפגעקויפט, אזוי האבן זיי געקענט האלטן קאנטראל אז די מארקעט זאל נישט פארפלייצט ווערן דערמיט, און דיימאנדס זאלן נישט ווערן מורא'דיג טשיעפ. צוויי, זיי האבן זיך אראפגעזעצט מיט א מארקעטינג עידזשענסי, NW אייער פון פילאדעלפיע, דאס איז די נאמען פון די קאמפאני, וואס זיי האבן באקומען די אויפגאבע צו אינקריסן די דימענד פאר דיימאנדס. זייער גאול איז נישט געווען אז מענטשן זאלן קויפן דיימענטס דווקא פון די ביערס, נאר זיי האבן געדארפט ברעינוואשן מענטשן אז ווען מען טוט א שידוך מוז מען האבן א דיימענט רינגל, און כאטשיג ס'איז דעמאלטס געווען א שווערע עקאנעמי נאך די קריג האבן זיי זיך אריינגעווארפן אין א ברייטע פלאן צו קריעטן די נייע מציאות אז יעדער וואס טוט א שידוך זאל האבן א ניד צו האבן א דיימאנט. כ'ווייס וואס דו ווילסט פרעגן, זיי האבן דען קריעטעד א ניד? א רינגל ביי חתונה טרעפט מען שוין מיט טויזענטער יאר צוריק. אמת, א חתונה רינגל טרעפט מען שוין אין די אור-אלטע היסטאריע אבער א דיימאנט רינג איז שוין אן אנדערע מעשה. אין פאקט, פאר די קריג האבן נאר צען פראצענט מענטשן געגעבן א רינג וואס האט געהאט א דיימאנט דערין. צען פראצענט! ס'איז באמת זייער אינטערעסאנט דורכצולויפן זייער גאנצע מארקעטינג מאטעריאל, אבער היות אונזער פאדקעסט דויערט אפישעלי אונטער צען מינוט, איז כאטשיג די דיטעילס זענען זייער אינטערעסאנט, מ'מוזן עס לאזן אויף א אנדערע געלעגנהייט. נאר איין דיטעל לאמיר באטראכטן. איינע פון די זאכן וואס זיי האבן מורא געהאט איז, אז אפילו אויב זיי גייען זיין סוקסעספול און מענטשן וועלן טאקע אנהייבן קויפן דיימאנדס, אבער נאך אפאר יאר וועט מען עס פארקויפן ווייטער פאר אסאך ביליגער און די מארקעט וועט פארפלייצט ווערן מיט ביליגע דיימאנדס. דעמאלטס איז געבוירן געווארן זייער סלאגאן, א דיימאנד איז פארעווער. א דיימאנד האלט זיך אויף אייביג. די פאקט איז, אז א דיימאנד האלט זיך נישט אויף אייביג. מיט די יארן הייבט עס אן צו קרעקן, ס'ווערט צובראכן, אבער די סלאגאן האט שוין איינמאל געארבעט, איבערהויפט יענע יארן ווען גוגל האט נאכנישט געקענט דערציילן קיין סודות פאר קיינעם, און די גאס האט עס געקויפט. מענטשן וואס האבן נישט געקענט עפארדן א דיימאנד רינג, האבן נישט געקויפט סתם א רינגל, אדער עפעס אן אנדערע שטיין, נאר זיי האבן ענדערש געצאלט מיט א פעימענט פלען, ווייל א שידוך אן קיין דיימאנד איז קיין שידוך נישט. אין פיר יאר האבן זיי געזען אן אינקריס פון. פֿופֿדי פֿײַף פראצענט אין זייערע סעילס, און ס'ארבעט נאך עד היום הזה, עד כדי כך אז ווען ס'קומט צו מאכן א נייע חתונה סטענדערט, זענען דא אסאך היימישע אידן וואס פארשטייען אז א דיימאנד רינג, דאס קען מען נישט טאטשן, דאס איז ממש ווי א מסורה מדור דור, און די יודעי דבר זאגן אז די מארקעטינג המצאה צו באשאפן א ניד פאר דיימאנדס וואס איז נישט געווען פארדעם, איז די שטערקסטע מארקעטינג סוקסעס אין די היסטערי פון קאמפיינס. סאו צו ענטפערן די שאלה אויב איז נישט דא קיין need, ס'איז נישט דא קיין demand, קען מען באשאפן? די ענטפער איז, ס'איז נישט גרינג, ס'גייט נישט פון איין מינוט אויפן צווייטן, אבער ס'איז דעפענעטלי דאאבעל. מען פארציילט א מעשה שלא היה, אז צוויי ברידער זענען אויפגעוואקסן אינאיינעם, זיי האבן זיך צוטיילט. ביידע האבן מיטגענומען מיט זיך הונדערט טויזנט דאלער, איינער איז געפארן קיין אפריקע, דער צווייטער איז געפארן קיין אמעריקע. לימים האבן זיי זיך צוזאמגעטראפן, דער פון אפריקע איז געווען א בלוטיגער ארעמאן, און דער פון אמעריקע איז זייער רייך געווארן. זיי שמועסן אזוי צווישן זיך, וויאזוי ביסטו אזוי רייך געווארן, און וויאזוי ביסטו געווארן אזא יורד? דערציילט דער ברודער פון אפריקע, איך בין אנגעקומען אהין, און איך האב געזען א אינטערעסאנטע זאך, יעדער גייט אן קיין שיך, האב איך מחליט געווען, איך האב דא א מורא'דיגע אפערטוניטי, איך האב צוזאמגעבארגט געלט פון אלע זייטן, און איך האב אויפגעשטעלט א מאל נאר פון שיך, און איך גיי דא אויסשטאפירן גאנץ אפריקע מיט שיך, ער גייט ווערן א מיליאנער איבערנאכט. ס'האט אבער נישט געארבעט, ס'איז זייער שווער געווען איבערצוצייגן די אפריקאנע מענטשן אז ס'איז דא א ניד פאר שיך, זענען געווען זייער באקוועם אן שיך ביז היינט, פארוואס זאל מען טוישן? איך בין אנגעקומען קיין מאנהעטן, דערציילט דער אנדערע ברודער, און איך האב געזען אז אויף איין גאס איז דא פיר רעסטוראנטס, האב איך געמאכט דעם חשבון אויב איז דא ביזנעס פאר פיר, עט זיין ביזנעס פאר פינף, כ'האב געעפנט א פיפטע רעסטוראנט אויף די זעלבע גאס, און ביזנעס בומט. די משל ברענגט ארויס אז קריעיטן א ניד איז נישט די גרינגסטע זאך צו טון, ס'דארף א גוטע מארקעטינג סטרעטעדזשי, מ'דארף קענען טראכטן ברייט, זיין גרייט צו אינוועסטן אויף לאנג טערם, אבער ס'איז דאאבעל. אדרבה לאמיר כאפן א בליק ביים היימישן מארקעט אליין, פארשטייט זיך אויף א קליינע פארנעם. יעדער ווייסט אז ביי בדיקת חמץ דארף מען האבן ארבע מינים, און איינע פון די ד' מינים איז א שעפלעפל, א זאך וואס האט נישט קיין מקור אין ערגעץ. יעדע יאר ווערן פארקויפט צענדליגער אויב נישט הונדערטער טויזענטער שעפלעפלעך ווייל איינער האט קריעיטעד אזא ניד, ניטאמאל ווייסט מען פארוואס מען דארף עס נוצן, אבער אויף אן ערנסטע סקעיל קען מען זאגן אז די כוללים וואס אדווערטייזן סגולות האבן באמת קריעיטעד א ניד. צוואנציג יאר צוריק האבן מענטשן נאר געוואוסט פון ארויסנעמען א תהלים אין א עת צרה, קיינעם איז נישט איינגעפאלן אז א מנין פון צען יונגעלייט גייען מתפלל זיין פאר מיר, למעשה נאך א שיינע פאר יאר פון מארקעטינג קען מען זאגן אז מען האט סוקסעספולי קריעיטעד א ניד, ביים היימישן עולם. מענטשן וואס קוקן ארויס אויף ישועות, פילן היינט אז זיי דארפן קאלן דעם אדער יענעם כולל. סאו צו מאכן א סאמערי, אויב איז נישט דא קיין ניד, און ס'איז נישט דא קיין דימענד, קען איך באשאפן? דער ענפער איז, על פי רוב איז עס א דרך ארוכה, אבער מיט אסאך עפערט, און א לאנג טערם אינוועסטמענט, קען עס געטון ווערן. ס'קען זיין אז נישט יעדער אין זיין פעלד קען בענעפיטן פונעם היינטיגן פאדקעסט, אבער ס'איז קלאר אז ס'ברענגט חומר למחשבה אין די פלענינג סטעידזשעס פון א נייע פראדזשעקט. סיי אין די ביזנעס וועלט און סיי אין די פאנדרעיזינג וועלט. א רימיינדער, אויב דו ביסט א פאנדרעיזער פארגעס נישט צו קליקן דעם צווייטן לינק לעבן דעם היינטיגן שמועס, פאר אן עקסייטינג אפער וואס לויפט אפ ביז געציילטע טעג. יישר כח פארן מיטהאלטן און עס שערן מיט דיינע חברים דאס איז שמואל שטערן פון די קאמפעס קרו, צום ווידערזען אינעם קומענדיגן קאמפעס פאדקעסט.